ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מ'דארף א נייע לאקעישן, א נייע דירה, א נייע מקום. זאל זיין בית ועד לחכמים, סייעתא דשמיא. מ'קען לערנען די תורה ב. בפנימיות, בחיצוניות, בנגלה, בנסתר, אלע חלקים און די גאנצע הרחבה וואס די תורה דארף, אזוי ווי די תורה, אזוי ווי די תורה דארף א גרויסע הרחבה בפנימיותה אין די לימוד, מ'זאל קענען ארויסהאבן כל חלקי התורה, אזוי דארף עס א הרחבה אין די מקום ווי ס'ליגט. אם אין קמח אין תורה אז ס'איז נישטא קיין מקום אז ס'איז נישטא קיין די מענטש'ס סאראונדינגס די מענטש'ס וועג ווי אזוי ער לעבט איז משפיע אויף זיין דעת ס'איז אזוי ווי א התפשטות ס'איז ווי א התגלות פון זיין דעת ס'איז דא שלושה מרחיבים דעתו של אדם הרחבת הדעת הייסט פשוט כפשוטו ס'איז א ספעישעל אימעזש זאגט מען ס'איז א דימוי פון פלאץ ס'איז אסאך פלאץ. א גרויסע תורה, א גרויסע, א גרויסע דעת, האט אסאך פלאץ ווי זיך מתפשט צו זיין. און ברוך השם, מען קען זען צו ווי די זאכן צושפרייטן זיך, ווי די, ס'איז זיך מער מתפשט, מער הרחבת הדעת, און. אוודאי איז מען דורך דעם זוכה צו די תורה וואס איז א גרויסע תורה, וואס איז א ברייטע תורה, נישט נאר א תורה וואס פיט אריין אזוי אין א קליין ווינקל ערגעץ, אין א לעכל ערגעץ, א תורה וואס איז נישט גענוג גרויס די גאנצע וועלט, אבער לפחות אזוי גרויס ווי די וועלט, אזויפיל וועלדער, אזויפיל ימים, אזויפיל כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה, אזא גרויסע תורה וואס איז לעיקוואד, מיט וועלדער און. טייכן און טאלן און בערג, ס'איז ס'איז א אנדערע סארט וועג פון קוקן אויף די וועלט, אנדערע סארט וועג פון קוקן אויף די תורה. אונז רעדן אלעמאל וועגן די זוהר וואס איז הייסט פרדס, און מ'רופט עס כניסה לפרדס, הייסט אנדערש ווי כניסה לבית המדרש, בית מדרש איז א געוויסע מקום מצומצם, א געוויסע, ס'איז נאר דא. פרדס הייסט לכה דודי נצא השדה. גייט ארויס אין א ברייטע, אסאך א ברייטערע תורה, אסאך א מער ארגעניק תורה, ס'איז מער מחובר מיט די וועלט, ווי ס'איז, ווי ס'איז, ווי ס'וואקסט אלעס, ווי ס'קומט אלעס ארויס. און דא טרעפן אונז זיך, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה הוי"ה לאמור. רבי יוסי פתח, רבי יוסי געעפנט די פסוק אזוי. זאת חוקת התורה, ווייסט יעדער איינער, ס'איז א נוסח מיוחד, ס'איז דא צוויי מאל, צוויי מאל אין כל התורה כולה, וואס איז דא זאת חוקת התורה. די ידוע'דיגע איז אין פרשת חוקת, נאך איינס אין פרשת פנחס, זאת חוקת התורה פון הלכות הגעלת כלים שטייט. די דרש אויף דעם וואס רש"י ברענגט ווייסט יעדער איינער, מען דארף עס נישט אפילו איבער'חזר'ן, און אוודאי דער זוהר אויכעט ווייסט עס און איך טראכט ער איז זיך מתייחס צו דעם, אפילו ער זאגט נישט בפירוש, אביסל יא, אבער נישט בפירוש עוסק אין די סוגיא דא. אלעמאל דארף מען וויסן די כלל, כלל הדברים, די וועג וויאזוי צו פארשטיין. די זוהר, די וועג וויאזוי צו פארשטיין סודות התורה, אבער בפרט די ספר הזוהר, און באמת אלע סודות, אויב איינער קען נישט אלע מפרשים, אלע אלע פרטים וואס איז דא אין א פסוק, אלע אלע הלכות, אלע מפרשים, אלע רש"י, תוספות, כ'ווייס נישט, אבן עזרא, רמב"ן, אלע מפרשים וואס איז דא. איז נישט האט ער נישט גענוג ארויס די וואס די זוהר וויל זאגן און כמעט אלעמאל איז ביי מיך פשוט אז אלע כמעט אלעמאל די זוהר איז מרמז ער ווייסט פון די אלע זאכן נאר די די פען די די ווערטער זענען נישט קיינמאל גענוג צו ארויסגעבן גענוג ווי ווי שיין שטימען זאכן ווי גוט קאנעקטעד אמאל מוטשעט מען זיך קען מען ארויסקוועטשן ארויס ארויסברענגען נאך איין נקודה וואס שטייט נישט בפירוש אבער אז מען טראכט עס אריין שטייט עס יא בפירוש ס'דא אלעמאל ס'דא אלעמאל זאכן וואס מען קען נישט, מען דארף נישט אלעמאל ארויסשרייבן, עס איז דאך אלעמאל דא א הלכה מען רעדט עניוות'דיג, לחכם ומבין מדעתו. און די אמת, אויב אונז טראכטן פון די תורה אזוי ווי א שטוב, זייער ליב די מרחב, די וויזשועל, די ספעישל וויזשועל, די ספעישל אימעדזש, און מען וויל צולייגן מען וויל אריינברענגען די רוח יא אזוי ווי די היכל הקודש מכוון באמצע אז ס'דא פון ס'דא זעקס זייטן אונז ווייסן ס'דא זעקס זייטן די ארי הקדוש האט געזאגט מען דארף לערנען זעקס פשטים אין יעדע סוגיא על פי נגלה און נאך א זיבעטע פשט'ל על פי סוד דאס איז אזוי ווי קעגן די ששת ימים און שבת ס'דא זעקס זעקס צדדים זעקס זעקס טעג פון די וואך זעקס א גאנצע וואך לערנט מען על פי פשט. און נאכדעם איז דא שבת וואס איז די סוד וואס דאס איז די שכינה הקדושה, דאס דאס איז די סוד וואס מען לערנט שבת, אז יעדע דבר תורה האט זיבן און די וועג וויאזוי ספר יצירה זאגט די זעקס און זיבן איז אז ס'איז דא זעקס זייטן יא, פיר זייטן און אויבן אונטן ס'הייסט זעקס זייטן, שש קצוות רופט מען עס, זעקס זייטן, און ס'איז דא אינמיטן עפעס, ס'הייסט אז מען גייט אריין אין א שטוב איז אלעמאל זייער וויכטיג צו ארויס האבן זעקס זייטן, ס'איז דא מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה, מטה, קענסט קוקן די וואנט איז דא א פענסטערל, די וואנט איז דא עפעס א. א ספרים שאנק, די וואנט איז דא עפעס א פיקטשער, די וואנט לייגט מען בלומען, ס'דא וועגן וויאזוי מ'זאל טאן אלע זעקס זייטן, פון אויבן לייגט מען א לייט, פון אונטן לייגט מען א קארפעט, א פלאר, ס'איז אלעס אלץ זעקס זייטן, דאס איז אלץ, דאס איז כי תבנה בית חדש, מ'בויט א הויז, מ'בויט א א מקום, א מקום לתורה, א מקום, א מקום ווי מ'קען אריין גיין, א וועלט, אמת די גאנצע וועלט, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טעג, דאס איז מכוון קעגן די זעקס זייטן, הגם שטימט אפשר נישט אינגאנצן מיט מעשה בראשית, מ'דארף אריינקלערן, אבער באופן. כללי איז דא זעקס טעג כללי האט אייבישטער געמאכט זעקס זייטן פון די וועלט געמאכט א הימל א ערד א מזרח א מערב א צפון א דרום אזוי ווייטער און דאס דארף מען קענען דאס די ערשטע זאך מען האט נישט דאס נישטא וואו צו לייגן די מיטן מען קען נישט לייגן א א ווינט אין די אין די וואס בלאזט אין די וואלד איז נישט נישט קיין מקום דירת אדם נישט קיין נישט קיין זאת התורה אדם נישט קיין פלאץ וואס א אדם קען וואוינען אבער די אלע זעקס זייטן דארף מען און אזוי ווען מען בויט היכל התורה מען בויט די א יעדע פסוק איז א גאנצע עולם, יעדע יעדע פרשה איז א גאנצע עולם, יעדע פרשה איז א גאנצע היכל, און מען לערנט זעקס זייטן, ס'איז כאילו מען מען בויט זיך אויף, מען איז זיך מצייר, דאס ממש אזוי זעהן, מען איז זיך מצייר, רש"י שטייט אויפן רעכטע זייט, און די רמב"ן אויפן לינקע זייט, כ'ווייס, איך זאג נישט בדווקא, אבער דא קומט די אור החיים און לייגט צו עפעס א פיטשעווקע, הענגט אויף א הענגט אויף א לעמפל אויפן וואנט, קומט די ספורנו און ער לייגט מאכט א שיינע קארפעט, און אזוי ווייטער, אזוי אזוי האסטו א שטוב, און יעצט. נאכדעם וואס ס'איז דא א שטוב, דארף דאך קומט א הינדע און ער זאגט, מען דארף דאך א שליסל, מען דארף עפענען די טיר. און די גאנצע זאך האט דאך געמאכט אז עס זאל זיין עפעס אינעווייניג, עפעס וואס די ספר יצירה רופט והיכל הקודש, היכל הקדוש, די היכל הקודש, מכוון באמצע. כביכול, אלע זעקס זייטן איז אלץ גוט, אבער ס'איז דאך עפעס איינס, ס'איז דא עפעס א איינס, ס'איז אלץ זייער גוט זעקס, א ריבוי, זיי גייען זאגן, די זוהר רופט עס דא פרט. ס'איז אסאך פרטים, די אלע פרטים בויען אויף.

א נשמה, בעצם מיט אזוי בויט מען א בנין וואס איז א גוף, א נשמה מיט אלע זייטן. און אזוי זענען דברי תורה, אזוי איז חוקת התורה, אזוי זענען דברי תורה, דארף וויסן אז עס בויט אלע זייטן, שפעטער קען מען עפענען זוהר און מען זעט אה, דאס איז דאס איז ווען די נשמה איז נישט נאר ס'איז באלייכט די לעקציע, יא ס'איז דא אויך א סוד, ס'איז דא אסאך וואס מען לערנט, מען לערנט סוד כאילו אין א, אין א סתירה צו די פשט אין עפעס א. לפי פשט איז, איך ווייס, חוקה איז אזא זאך און על פי סוד, די פשט איז, ס'איז אנגעצינדן די לייט פון די גאנצע שטוב, ס'האט אריינגעברענגט די נשמה פון די גאנצע שטוב, און ווי סך בעסער דו קענסט די שטוב פארשטייסטו בעסער ווי ס'אילומינעיט, ווי ס'מאכט לעכטיג די שטיקל, די שטיקל, פארשטייסט, הייבסט אן צו פארשטיין, ווען ס'איז טונקל די גאנצע שטוב, קען מען בויען א גאנצע שטוב מיט געוואלדיגע יופי און געוואלדיגע שיינקייט און אלע מיני זאכן, און. עס איז גארנישט ווערט ווייל מען קען עס נישט זעהן ווייל מען פארשטייט נישט בכלל וואס עס איז, מען קען עס רופן עס איז נישט דא קיין הארמאני עס איז אלץ דיסהארמאני עס איז עפעס אזוי עס קאנעקט זיך נישט איין זאך מיטן צווייטן דו ווייסט נישט און מען לערנט אויף די די מאכט אויף די לייט מען צינדט אן די עלעקטער זעהט מען מיטאמאל ווי אלעס שטימט איינער מיטן צווייטן דאס וואס איז דא דא א וואנט איז פאר א סיבה דאס וואס איז דא דארט א עמוד איז פאר א סיבה דאס וואס איז דא דארט א טיש איז פאר א סיבה עס איז דא איין איין גוף שלם דאס איז באמת די תפקיד פון די זוהר די אור התורה די. די נשמה פון דעם איז ווען אונז גייען צו אונזער צו אונזער זאך זעט מען רבי יוסי פתח האט געעפנט די פסוק זאת חוקת התורה וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ס'איז דא זאת התורה

היום ניתנה באותו היום חביבה תורה על לומדיה שטייט אין מסכת ברכות כל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני אַזוי ווי אונז זאָגן די טייטש פון דעם איז יעדע מאָל איז דאָ אַ תוספת אין די עצם התורה עס איז נישט נאָר אַ נייע פרט עס איז אויך אַ נייע כלל עס איז אויך אַ נייע כל התורה כולה. יעצט אבער מען קען אריינטראכטן אין אונזער פרשה, און ס'איז אויך א זאך וואס די זוהר טוט זייער גוט, זייער אסאך.

אלעזר הכהן, מען מאכט הזאות און שעכט און אלע זאכן, דאס איז די הלכה, דאס איז די תוכן, דאס איז די אינפארמעישן וואס די פרשה געבט אונז, ווי אזוי מען מאכט א פרה אדומה, ווי אזוי מען מאכט טהרה, און מען זעט די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, אלע פרטים וואס איז דא. די הקדמה, וואס איז זאת חוקת התורה אשר ציווה ה', יא, עס איז א הקדמה, מען דארף וויסן אז עס איז חוקת התורה, עס איז עפעס א, אזוי ווי א קישוט, אזוי ווי א טיר פארן אריינגיין אין די שטוב, וואס איז די הלכה, אבער עס איז נישט. נישט אזוי וויכטיג, אוודאי איז דא אויף דעם אויך רמזים און דרושים און און פשטים וואס וואס שטייט טאקע חוקת התורה וואס איז א חוק און אזוי ווייטער אבער אפילו אפילו נאכדעם אז איינער וועט זיין תלמיד חכם און וועט נישט וויסן בכלל וואס וואס די גאנצע ענין פון חוקת התורה און אשר ציווה הוי' און אזוי ווייטער קען ער גאנץ גוט הלכות פרה פארקערט און איז נאר מדייק אז עס קומט אין משנה וועט נישט עוסק זיין אין זאת חוקת התורה עס וועט עוסק זיין אין ווי ווי אלט דארף די פרה אדומה זיין ווי רויט דארף עס זיין וויפיל האר מעג עס האבן און אזוי ווייטער. איז דעי, ס'געשעט, אין אנדערע ווערטער איז דא א געוויסע דיסהארמעני אין פשט, א געוויסע דיסאנענס, צווישן די קישוטים, די די פסוקים, די מ'קען עס רופן די די פסוקי מסגרת, די פסוקים וואס זענען ארום און ארום, די זאת חוקת התורה, וידבר ה' אל משה, ואל אהרן, און אזוי ווייטער. די אלע סארט פסוקים, ווי איז עס געווען, ווען איז עס געווען, פארוואס, די אלע סארט זאכן, מיט די תוכן, מיט די עיקר תוכן, פשטות וואלט מען געקענט שרייבן די פרשה, וואלט וואלט געקענט, וואלט געווען פשוט טרוקן, וואס איז נישט אזוי געשמאק צו ליינען, מען וואלט געקענט שרייבן אזוי ווי א שלחן ערוך מער, וואס האט נישט טאקע אזויפיל אזעלכע הקדמות מיט כסדר אזעלכע סיפורים, אזעלכע מסגרת, ס'איז סתם פרה אדומה צריכה להיות אדומה וצריכה להיות תמימה וצריכה להיות בלי מום וצריכה להיות בלי עול און אזוי ווייטער, ס'איז נישט נישט. ס'איז נישט אפגעפ נישט אפגעפרעגט און דאס איז באמת די וועג וואס מ'לערנט על פי על פי נגלה על פי הלכה לערנט מען אזוי. און די זוהר דאס איז חלק פון די כאילו היום ניתנה וויבאלד ער ער לעבט אין די און די אין די אור וויבאלד ער וויל עפענען די אור פון דעם דארף מען דאך קודם מאכן א מעמד הר סיני. מעמד הר סיני איז דאך נישט קיין וואס מען קען רעדן וואס מיינט מעמד הר סיני האט מען דארט געלערנט עפעס א נייע הלכה קען זיין מען האט געלערנט נייע הלכות אבער די עיקר ווארט פון היום הזה נהיית לעם די עיקר ווארט פון כאילו אשר אנכי מצווך היום איז דאך ווי ווי ליגט עס אין אנדערע ווערטער מ'וועט קוקן אין א פרשה אין יעדע פרשה אין די תורה מ'וועט פרעגן ווי ווי איז מען מדייק ווי שטייט די חלק פון היום הזה נהיית לעם ווי שטייט די חלק פון כאילו היום ניתנה שטייט עפעס אין אדומה און תמימה און עלה עליה עול און אלעזר הכהן און און שחט אותה ווי שטייט עס ניין עס שטייט אין זאת חוקת התורה יא זאת התורה זאת דא איז די תורה לייגט מען קעדיך די תורה דא איז די תורה און דארט וועסטו פארשטיין אז זאת התורה איז נישט סתם זאת התורה נאר זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל און די די זוהר טייטשט דאס צו יענע פסוק נעם מ'נעמט נוצט די פסוק צו מסביר זיין די פסוק ווען מ'זאגט וזאת התורה און ס'איז דאך טאקע די מנהג מ'זאגט עס ממש ווען מ'עפנט אויף די ספר תורה דאס הייסט די מנהג נעמט ארויס די פסוק על פי פשט רעדט זיך דארט אז עס שטייט אויף די תורה אויף די חומש וואס האט דעמאלטס געגעבן אין ספר דברים וזאת התורה אשר שם משה.

אין די פסוקי המסגרת, אין די אזוי ווי מ'קען עס רופן די טיר, אין אנדערע ווערטער די זוהר מאכט אסאך א בעסערע שידוך צווישן די טיר, צווישן די מסגרת, צווישן די פסוקים וואס זענען אזוי ארום און ארום, מיט די תוכן, מיטאמאל פארשטייסטו, דאס איז איינע פון די זאכן וואס עס איז א יופי וואס ס'איז זייער שווער ארויסצוגעבן, אויב איך געב עס ארויס דארף איך אויך ארויסגעבן מיט פאעטרי, דארף איך עס אויך זאגן מיט מיט ווערטער וואס פאסן פאר די תוכן הדברים, אזוי ווי שירת התורה, וואס איז די חילוק פון פאעטרי מיט. מיט פּראָז ווערטער וואָס סתם, פּאָעטרי, זענען אַזעלכע ווערטער וואָס די ווערטער אַליין זענען אַזוי שיין ווי די זאַך. זעסט, אַמאָל קען עס זײַן עפּעס אַזאַ שיינע מהלך, אַזאַ שיינע זאַך, און דו שרײַבסט עס אין עפּעס אַ עקלדיקער ספֿר, ווי מע זאָגט, אָנגענומען, אין קמח, אין תּורה, נעמסט אַ דבֿר תּורה, עס איז דאָך מוראדיק שיין, דאָס איז דער שׂכל דערפֿון, די, עס איז זיס, מתוקים מדבֿש, זאָגט די תּורה, איז מתוק מדבֿש, דאָס הײסט, עס איז זיס, די השׂכּלה איז זיס, נישט אַ מתיקות פֿון, מתיקות פֿון אַ שטיקל צוקער, פֿאַרקערט, ס'איז מער טיף. מער טיפער זיס ווי א שטיקל צוקער, מער ווי א שטיקל האניג, דאס איז ס'איז א תענוג השכלה, א מתיקות פון די השכלת התורה, שכל קען זיין זיס, און ס'דא אוודאי שכל'ס וואס זענען שארף, ס'קען זיין אזויווי א שטיקל כריין, עפעס א שארפע שכל, זאגט מען זאגט אפילו אזוי יא, און ס'דא עפעס א געשמאקע שכל, ס'דא אלע מיני טעמים, אלע מיני טעם וריח, אלע מיני טעיסטס פון שכל פון דברי תורה. און זיי האבן אסאך מאל א פראבלעם אז די. און די מתיקות קומט נישט ווייזט זיך נישט ארויס אין די אין די וועג ווי עס איז, מען קען נישט זאגן אז עס איז חיצוניות, קוק נישט אויף די חיצוניות, יא, תורה מוז נישט זיין אין כלים נאים, עס מוז אבער יא זיין. דאס הייסט, עס קען נישט זיין מען זאל שרייבן דברים שכליים מתוקים, און עס וועט זיין געשריבן אזוי אין א עפעס א אלטע צוריסענע ביכל און אויף עפעס אזוי רש צובראכענע רש"י אותיות. דאס הייסט אז דאס הייסט אז עס פאסט נישט, דאס הייסט כביכול מען קען זאגן די שמים וארץ זענען נישט קאנעקטעד, מען קען זאגן די די. ס'איז דא א דיסאנענס דא, ס'איז ווי דו גייסט אריין אין עפעס א, אזוי ווי עניות במקום עשירות, וואס הייסט אין עניות במקום עשירות? ס'פאסט נישט, ס'איז עפעס עפעס פילט ראנג. ווען איך וויל זאגן די דברי תורה, ווען איך וויל זאגן די מתיקות התורה, די איינציגסטע וועג וואס מ'קען עס ריכטיג זאגן, די זוהר איז די מערסט זייער מוצלח אין דעם, ער פרובירט עס צו זאגן מיט די זעלבע שירה, מיט די זעלבע טעם, מיט די זעלבע געשמאק, מיט די זעלבע פאעטרי וואס מ'קען, וואס די תוכן הדברים איז, די זעלבע זאך אויב ס'זאל זיין א שארפע ווארט דארף מען עס שרייבן שארף, מענטשן האבן אמאל ווערן פארלוירן פון דעם וואס זיי מיינען אז דער זוהר איז מאריך אין כאילו סתם דברי מוסר, צו עס איז מוסר פון אהבה צו עס איז מוסר פון יראה, עס איז סתם דברי מוסר, די תורה איז אזוי געוואלדיג, נו, זאג מיך שוין וואס דו ווילסט זאגן. אבער דאס איז דאס איז אלץ אויפצוסעטן די לאקעישן, דאס איז אלץ אין אין פילם מעקינג רופט מען עס א עסטעבלישינג שאט, אסאך מאל קוקסט אין א מאווי, דאס איז א שפראך, א מאווי, די אנהייב איז ווען ווילסט ווילן דיך געבן א פילינג ווי ביז ווי איז מען. אה, דא איז מען אין ארץ ישראל, דא איז מען עפעס נעבן א ים, זעהן פאר אזוי צוואַנציק סעקונדעס וועט פשוט מען מאכן א קעמרע מ'וועט ארום קוקן, דא איז די ים, יעצט ווייסטו ווי דו ביסט, ווייל אנדערש ביסט דאך נישט קיין מענטש, מ'דארף דיך קענען ווייזן יעדע זאך. דאס הייסט א עסטעבלישינג שאט, און די זוהר טוט אסאך עסטעבלישינג שאטס אין הקדמות פון פרשיות, דאס הייסט ווייל אנדערש איז נישט ריכטיג, ס'נישט קיין ריכטיגע זאך צו לערנען תורה עפעס אזוי מצד התוכן, מצד מתוק מדבש, ס'דארף זיין מתוק מדבש, ס'דארף זיך רעדן נחמדים מזהב ומפז רב, ס'דארף זיין כאילו היום ניתנה, ס'דארף זיין

איז לאמיר טראכטן טאקע וועגן זאת חוקת התורה, איך האף אז איך האב נישט צו מאריך געווען אין די עסטעבלישמענט. זאת חוקת התורה, איז די זוהר מדייק, ס'איז דא, אונז האבן געלערנט די פסוק, ס'איז דא וזאת התורה, ס'איז דא זאת חוקת התורה, ס'הייסט בעצם איז א איבעריגע ווארט כאילו, זאת התורה, סאו די גאנצע זאת חוקת התורה דאס איז די געזעץ וואס האלט א געזעץ איז וואס איז די פשט אז ס'איז דא זאת חוקת התורה און ס'איז דא זאת התורה און די זוהר איז מדייק נאך עפעס אז טראכסט אריין דאס איז זייער א וויכטיגע דיוק פאר די זוהר דארט שטייט וזאת התורה מיט א ו' וזאת התורה דא שטייט זאת חוקת התורה דאס הייסט דארט שרייבט זיך מיט א ו' דא שרייבט זיך מיט א ז' און דאס איז נאך א ממש א איידעלע ממש גאר א סאטל א דקות'דיגע סאטל איז א גוטע ווארט אויף ענגליש דקות'דיגע נקודה וואס די זוהר איז עומד אויף א ו' איז א גרויסע זאך. רוב פסוקים אין די תורה זייער אסאך פרשיות די תורה הייבט זיך אן מיט א ו', יא ויהי וידבר, אונז רופן עס א ו' המהפך, יא אויב נישט וואלט עס געווען לשון לשון עתיד דאס מאכט פאר לשון עבר, יא מ'דארף אבער פארשטיין וואס איז די זאך אז אסאך פרשיות הייבן זיך אן מיט א ו'. און אמאל נישט, דאס הייסט אז מ'קען שרייבן וזאת התורה, מ'קען שרייבן זאת התורה, וואס איז די חילוק פון וזאת? מיינען מיינט עס די זעלבע זאך למעשה, נישט מער קאנעקטעד די וזאת צו די פריערדיגע זאך. זאגט די זוהר, אז וזאת התורה וואס די טייטש די זוהר'ס נוסח לאחזאה כולא ביחודא חד לאכללא כנסת ישראל בקודשא בריך הוא לאשתכחא כולא חד וועגן דעם איז דא א תוספת ו' ס'הייסט די זוהר זאגט אז א ו' ו' איז מרמז אויף קודשא בריך הוא ו' איז מרמז אויף די ספירת התפארת ו' וואס האט זעקס ספירות יא ו' זעקס זעקס אנדערע קצוות די זעקס קצוות וואס מיר האבן גערעדט זענען זעקס ספירות פון.

פרעזענס פון די שכינה, די פרעזענס פון אלקות אויף די וועלט הייסט אלעמאל זאת, מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל, זאת בזאת יבוא, און אזוי ווייטער. וזאת התורה איז א וועג פון זאגן אז די תורה, די תפארת, איז וזאת, מען דארף די זאת אפילו איז ו, ס'איז מיט א ו', ס'איז מחובר אין א חיבור אחד מיט. מיט די וואו די תפארת און די מלכות דאס מאכט א ריכטיגע תורה דאס מאכט א תורה שלימה א תורה א ריכטיגע תורה מען קען זאגן תורה שבכתב און תורה שבעל פה אבער א ריכטיגע תורה דאס הייסט וזאת וזאת איז מרמז אויף די אמת'דיגע יחוד אויף א שלימות'דיגע תורה אבער טראכט וואס אונז האבן געזאגט פריער וזאת איז די טייטש אונז האבן א מלכות אונז האבן די אלע זעקס זייטן ס'איז ביידע צוזאמען ס'איז נישט איינס אן די אנדערע דאס איז אלעמאל א פראבלעם. ער זאגט אבער וואס איז זאת זאת אן א ו' הייסט

דאס איז שוין א ענין פון מידת הדין, פארוואס און ווי קומט ארויס מידת הדין? יעדער איינער ווייסט אין קבלה, מידת הדין קומט ארויס פון האבן אין די מלכות, וואס האט נישט קיין יחוד מיט די ז"א, די מלכות איז איז אלעמאל מחובר מידת הדין, א חלק פון מידת הדין, מידת הדין הרפה, אז עס האט א געוויסע מידת הדין, און די וו, די די די ספירה. דאס קאנעקט זיך מיט די מלכות, דאס איז מאכט עס המתקה, מאכט אז ס'זאל זיין א יחוד, ס'זאל נישט זיין נאר חוקת התורה, אז ס'איז נאר דא זאת, דאס הייסט א מדת הדין, און מען קען פארשטיין און די המשך הזוהר, די זוהר איז נישט ס'איז א אריכות אז די ענין פון פרה אדומה איז זייער שטארק מחובר מיט די ענין, דאס הייסט די מלכות בלי יחוד. און אמאל הייסט מיתה, דאס הייסט א מקום המיתה, דארט איז דא סם המוות זאגט די זוהר, און די איינציגסטע וועג וואס מען קען עס מטהר זיין איז מחבר זיין, דאס הייסט אז די ענין פון פרה אדומה האט עפעס צו טוהן מיט מחבר זיין די מלכות מיט די תפארת אדער אפשר מיט די אמא, וויאזוי מען זאל פארשטיין, דאס הייסט אז די טומאת מת איז א אנדערע וועג פון זאגן אז דו האסט דאס ספירת המלכות און דו האסט נישט קיין ז"א, דאס הייסט זאת חוקת התורה, און דארט ליגט טאקע די תיקון פאר דעם, וואס דאס איז די פרה אדומה וואס סאם האו איז עס מתקן וואס דאס. דארף מען לערנען נאך א גאנצע סוגיא ווי אזוי טאקע די פרה אדומה וועט ארויסנעמען פון דעם אבער על כל פנים זאת חוקת התורה ווייזט אויף א פראבלעם די חסרון פון זאת חוקת התורה ס'הייסט אנדערש לאפוקי וזאת ס'נישט קיין וזאת התורה ס'איז זאת און ממילא איז עס חוקת התורה ממילא איז עס דינא דאורייתא גזירה דאורייתא. איך וויל דאס פארשטיין אביסל אין די אין די קאנעקשאן מיט די ענין פון די חק וואס אונז רעדן, איז זייער וויכטיג צו פארשטיין דאס, איך זאג דאס, דאס איז לאפוקי, איך האב שוין געזאגט אפשר על פי פשט מער אין אנדערע יארן, דאס איז לאפוקי די וועג וואס מיינט אז חוקת התורה איז עפעס א מעלה כביכול, הייסט אונז לערנען אז ס'דא דברי תורה וואס האבן נישט קיין וואס אונז ווייסען נישט, וואס האבען נישט, אונז ווייסען נישט די טעם, ס'דא חוקת התורה וואס הייסט חוקים, עס איז נישט בחינם אז די סארט חק, די גרויסע דוגמא דערפון, אוודאי איז דא נאך דוגמאות, אבער די גרויסע דוגמא דערפון איז ביי די ענין פון טומאת מת, ביי די ענין פון פרה אדומה, דאס הייסט באמת א חק בלי טעם איז א טויטע זאך, עס איז נישט קיין לעבעדיגע זאך, לעבעדיג הייסט דאך. אז טעם, טעם, טעם הייסט דאך לעבן, טעם הייסט דאך מוחין, הייסט דאך חיים הייסט דאך מוחין אין קבלה, חיים הייסט מען לעבט, הייסט חכמה תחי' בעליה, אז פארשטייט ס'הייסט ס'איז א לעבעדיגע זאך. אזוי ווי מען זאגט א מענטש טוט א מצוה טויטערהייט, וואס הייסט א מענטש טוט א מצוה טויטערהייט? אז ער האט נישט די טעם. די טעם און די טעם המצוה איז די זעלבע זאך, דאס הייסט דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, דו טוסט עס אן א חיות, טוסט עס ווי א שטיק האלץ, טוסט עס ווי א ווי א מאשין. א מענטש וואס האט טוט א מצוה פארשטייט די טעם און דאס הייסט ס'האט א חיות אין דעם זיין מח טוט עס אויך סדא אין דעם מוחין סאיז דא מוחין אין די אין די מצוה סאיז דאס הייסט א מצוה וואס איז נתגלה טעם און סאיז מבין זייער טעם. און טאקע וויבאלד אז סדא אויף די וועלט איז די סוד טאקע וויבאלד סדא אויף די וועלט אסאך מקומות וואס האבן נישט קיין טעם מיט אנדערע ווערטער מיתה עקזעסטירט אויף די וועלט ביז דערווייל ביז מען האט מתקן געווען די חטא אדם הראשון עקזעסטירט מיתה אויף די וועלט. ס'דא אזא זאך אז מענטש טומאת מת ס'דא זאכן אן א טעם, מוז דאך זיין דברי תורה וואס האבן נישט קיין טעם, מוז דאך זיין עפעס א סארט דברי תורה וואס זיי קענען וואס זיי שטימען וואס זיי קענען אריינגיין און וואס וואס ס'באלאנגט פאר די פלאץ וואס איז בלי טעם וואס איז טאקע די מקום פון טומאת מת, און די מקום פון טומאת מת איז די מקום פון פון תורה פון פון פון פון פון תורה וואס האט נישט קיין טעם ווי חוקת התורה. און אוודאי דער תיקון פאר דעם, דער עצה פאר דעם איז אלעמאל זיין זאת התורה, אזוי שטייט זאת התורה אדם כי ימות באהל, מ'דארף רעדן וועגן דעם אנדערע מאל, אבער דער תיקון פאר דעם וועט זיין אז מ'ברענגט צוריק די ו', מ'ברענגט צוריק וזאת התורה, מ'ברענגט צוריק די טעמי התורה, כביכול מ'קען זאגן אז די גאנצע ענין פון פרה אדומה, די גאנצע מהלך פון די אזוב, פון די שני תולעת, און די מים חיים, די אלע זאכן זענען באמת, נישט ס'זאל בלייבן מיט אמת, מ'מיינט נישט ס'זאל בלייבן א חק, נאר מ'זאל זיך צוריק ברענגען די חק צו א עולם ה... עולם השכל, צו א עולם החיות, און אוודאי וויבאלד אז מיתה טוט נאך איז קיינמאל נישט ריכטיג, דאס איז וויכטיג צו וויסן, אסאך מאל איז דא א פארקערטע טעות, דאס הייסט איך האב זייער ליב די שיטה, די וועג, אזוי ווי די רמב"ם און אנדערע, איז נישטא אמת'דיג אזא זאך א חק, ס'איז נישטא א חק הייסט דו פארשטייסט נאכנישט, אבער מ'וועט אמאל פארשטיין, וועסט זיך מוטשענען, וועסטו פארשטיין און אזוי ווייטער, אבער אוודאי. צו פיל פארשטיין איז א גרויס פראבלעם. פארוואס איז עס א גרויס פראבלעם? ווייל ס'איז שקר. נישט ווייל נישט פארשטיין איז עפעס א מעלה. איך גלייב נישט. לאמיר ארויסנעמען די מעלה. מען קען אויסמעקן די אלע תורות. לאמיר זיי אויסמעקן פאר היינט. די אלע תורות זאגן אז עס איז בעסער ווען מען פארשטייט נישט. שטותים. עס איז נישט בעסער קיינמאל. עס איז נישט בעסער צו זיין טויט ווי לעבעדיג. עס קען נישט זיין אזא זאך. נאר וואס? ס'איז טויט. די פאקט איז, און קען זיין פון צוויי בחינות, ס'קען זיין טויט ווייל א זאך איז טויט צו דיך, ווייל ס'איז א העכערע מדריגה פון דיך, ס'קען זיין ס'איז א נידריגערע מדריגה פון דיך, דאס הייסט ס'איז מיתה, נארמאלע מיתה, אבער על כל פנים ביידע פון זיי זענען טאקע טויט, נאר אסאך מאל, דאס איז א טעות וואס מען קען טאקע מאכן, אסאך מאל וויבאלד מען וויל אזוי שטארק אז אלעס זאל זיין לעבעדיג, מאכט מען אזעלכע פשרות, אזוי איז מען מפשר, זאגט מען אז טויט איז לעבעדיג, יא אזוי ווי. געוויסע אידן קענען נישט אזא זאך טון. דו קענסט נישט זאגן אז ס'איז נישט דא קיין מיתה אויף די וועלט. דו קענסט נישט זאגן ס'איז נישט דא קיין צרות אויף די וועלט. יא, אונז האבן נאר א ריכטיגע תורה, אסאך פון די אזוי מער געשמאקע תורות און חסידות איז אלץ חיזוק. און מען פילט אז ס'איז שקר, וואס זאגסטו מיך א גאנץ טאג מ'לערנט נאך מיני הבל. די וועלט איז נאך אלץ נישט מתוקן, מענטשן שטארבן נאך, יא. האסט דא אן א שיעור פראבלעמען. קענסטו נישט זאגן אז דו פארשטייסט אלעס. ס'דא זאכן וואס דו פארשטייסט נישט. פארשטיין הייסט דאך אז ס'זאל שטימען. פארשטיין הייסט דאך אז ס'זאל מאכן סענס. יא, כ'קען זאגן תירוצים, דוחק'יגע תירוצים פון היינט ביז איבערמארגן אז די אייבערשטער איז גערעכט און אזוי ווייטער, אבער פאקטיש דאס הייסט נישט אז איך פארשטיי. איך פארשטיי נישט. איינער וואס זאגט אז ער פארשטייט פארוואס מ'שטארבט. ער איז א שקרן. ער האט שוין געמאכט שלום, ער האט געמאכט א פשרה, וואס האסט שלום געמאכט מיטן טויט? נישט אז מ'דארף נישט שלום מאכן מיטן טויט ווייל ס'דא ווען מ'שטארבט, מ'גייט שטארבן דאס איז די פאקט, אבער אזוי ווי אונז קוקן אן, באמת איז עס נישט, וואלט נישט געדארפט זיין די פאקט, און די טויט קען זיין א משל און א דמיון פאר אלעס אנדערש וואס איז נישט ריכטיג, יא, שלום מאכן, אין אנדערע ווערטער, אויב איז יעצט נישט די צייט וואס מ'דארף דאגה'נען פאר אלע ארעמע לייט פון די וועלט, יעצט דארף מען זיין שבת און זיך פרייען, בסדר, מ'זאל זיך פרייען, איך זאג נישט אז ס'איז נישט קיין סתירה, אבער. אז בעצם זאגן אז ניין ס'איז אלץ ס'איז אלץ פארענטפערט, ס'איז נישט פארענטפערט, נאכאלץ מען שטארבט נאך, וואס זאגסטו מיך אז אז ס'איז דא סודות התורה, מען שטארבט, ביז דערווייל מען שטארבט, מוז מוז זיין א תורה וואס איז א געשטארבענע תורה, מוז זיין, מוז מען מודה זיין על האמת אז דא זאכן וואס מ'וואס וואס וואס אונז ווייסן נאך נישט, נישט אז אונז זענען נישט צופרידן מיט דעם, פארקערט דאס איז נאך א, די גאנצע תורה אז מ'איז נישט צופרידן איז בעסער איז נאך א נאך א.

ער ברענגט א פסוק זאת אשר ללוויים, אונז האבן געלערנט לעצטע וואך לוויים זענען פון מידת הדין, זאת שטימט זייער גוט, זאת איז אשר ללוויים, דאס הייסט זאת אן א ו', נישט וזאת אשר ללוויים, זאת באלאנגט פאר די לוויים, פאר די וואס גייען מידת הדין, זיי כאפן זיך אן אין די מדריגה וואס הייסט זאת. פרעגט רבי יהודה שטייט דאך וזאת עשו להם וחיו און פון רבי יוסי, איז אוודאי ביסטעך גערעכט, אוודאי. וזאת עשו להם וחיו אבער עס מאכן וזאת פאר די לווים, ס'הייסט עס ווען מען מהרש זיין און זאגט אז דאס סם המוות, מען מישט אריין אביסל סם החיים, קען מען דעם ווערן פון ווי אין חי, זוי איז אבער נישט, ולא ימותו. אויב וואלט געווען זאת אן אן די ו' וואלטן זיי טאקע געשטארבן. אבער וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, דאס הייסט וזאת התורה און דאס הייסט חוקת התורה וואס איז נישט, ס'פעלט טאקע די די די די טעם, ס'פעלט טאקע די די ו', און איך וויל דא זאגן נאך א נאך א וועג פון דאס פון דאס מסביר זיין אז למשל אז ס'דא איינער וואס ער לערנט נאר, קען עס רופן אזוי א מידת המלכות'דיגע מענטש, הלכה איז א כלה, אדער אסאך מאל נשים ממש לערנען אזוי, מ'לערנט אים נאר א רשימה פון הלכות, טו דאס און טו נישט יענץ. דאס הייסט א חוקת התורה, און באמת איז טאקע א חוק, ער ווייסט נישט די טעמי הדברים, איך רעד שוין נישט פון טעמי מצוות, ער ווייסט נישט די הגדרות פון די הלכות, ער ווייסט נישט די שרשי הדין, באמת איז תורה א געוויסע טויטקייט, א געוויסע, ער פילט זיך זייער סטאק אין דעם, מען מוז טון אזוי, מען מוז נישט טון אזוי, איינס זיין תלמיד חכם, די גאנצע זאך פון א תלמיד חכם איז וזאת התורה, אוודאי וועסטו אנקומען צו די הלכה, אבער די הלכה איז א המשך, ס'איז ווי. ס'איז קיינמאל נישט דא קיין זאת התורה. ס'איז זייער וויכטיג, זייער א גרויסע חילוק, מ'דארף הערן די חילוק פון איינער וואס קומט אריין אין בית מדרש און זאגט זאת התורה, און איינער וואס זאגט וזאת התורה. וואס הייסט וזאת התורה? וזאת התורה הייסט איך האב א גאנצע עולם אין מיין שכל, איך האב א גאנצע אלע זעקס זייטן וואס מ'האט געזאגט, איך האב א גאנצע עולם פון מלא קישוטים און מלא טעמים, מלא מתיקות, מלא חיות, פון. לומדות, פון עיון, פון מחשבה, פון שכל, און די ווילסט וויסן פון וואס למעשה, פון דעם איז דא א המשך, עס קומט ארויס וזאת התורה, למעשה זאלסטו גיין אינדערהיים און זאלסטו מאכן לחם משנה מיט צוויי גאנצע חלות, דאס איז וזאת התורה, אבער די וואו, וואס מאכט מיך די וואו, דאס איז אזויווי א המשך. ס'איז א המשך, וואוו איז אלעמאל א אות המשכה, יא? ס'איז ממש, מ'קען אויך זען אין די אימעדזש פון א וואוו, וואס איז אזויווי א לאנגע, א לאנגע פייפ, א לאנגע פייפ, ס'ברענגט אראפ א זאך. וזאת התורה זאגט, איך קום נישט אריין, ס'איז נישט אפגעהאקט די שכינה, ס'איז נישט אפגעהאקט די הלכה פון די תורה, נישט אפגעהאקט די הלכה פון די חיות. מ'זאגט, ס'איז דא א חיות, ס'דא א ענין פון שמור וזכור בדיבור אחד, ס'איז געווען מן, ס'איז דא א גאנצע, א גאנצע גרויסע מעשה, ס'מאכט די קליינקייט, די צמצום פון די חוקת התורה.

מחבר זיין מיט וזאת התורה דאס איז די עבודה פון די כהן פון די אלעזר הכהן וואס ער טוט די גאנצע סדר עבודה באריכות און נאך די גאנצע זאך האבן אונז וזאת התורה.